יעקב'ס עבודה ביי לבן מיט די איידיע אוו צאן. די רבי איז גאנע עסק א קוועשן ווי סי א דיפרענס ביטווין ווען הי וואס דער או בעדער טו סעי בעדער די רבי איז גאנע עקספלעין די דיפרענס ביטווין תולדות ויצא און וישלח ווערי אינטרעסטינג טו סי הו איז יעקב אין תולדות הו איז יעקב אין ויצא הו איז יעקב אין וישלח און ווי סי דיפרענס אין די חומש דעט ווי דאנט אנדערסטענד די רבי איז גאנע עקספלעין איט וויי איט איז אין דער היינטיגער סדרה ווערט דערציילט מיט א גרויסער אריכות יעקב אבינו זייענדיג אין בית לבן האט זיך באזונדערס אפגעגעבן מיט צאן, איטס א ווערי לאנג, יו נאו, טודעיס חת"ת איז מיט די עקודים נקודים מיט אלל דיס, א ממש פרשות אוו פרשות, דעיס אוו דעיס דעט ווי טאלקינג אבאוט די ענין אוו צאן, האט זיך באזונדערס אפגעגעבן מיט צאן, סיי זיין עבודה דארט איז געווען אלס רועה צאן, היז ווארק וואס דער. עז א שעפערד, און סיי דער שכר וואס לבן האט אים פאר דעם געצאלט און עס סוף איז געווען מיט צאן. לבן נעווער פעיד אים עני מאני, לבן פעיד אים אלוועיס וויט צאן, וואטעווער הי דיד, הי געיוו אים צאן, הי געיוו אים שיעפ אינסטעד אוו ווארקינג. סאו דער רבי סעיז אזוי, אז זיין עיקר רכוש איז געווען צאן, די מעין טינג וואט יעקב העד וואס שיעפ, און פון דעם איז ער נתעשר געווארן, ביקעים ווערי ריטש, ויפרץ האיש מאוד מאוד, ויהי לו צאן רבות. פסוק סעיז קליערלי דעט הי וואס הי ספרעד ווערי ביג ענד הי ביקעים ווערי ריטש ענד הי העד א לאט אוו שיפ און דורך דעם צאן האט ער זיך אויך געהאט שבחים ועבדות וגמל וחמורים הי העד אלסא וואטס איט קאלד שבחות אין ענגליש מעיד אה? מעיד ענד עבדים ענד גמלים ענד חמורים הי העד קעמעלס ענד הי העד דאנקיס די רשי איז מפרש וואט דאס רשי סעי מוכר צאנו בדמים יקרים ולוקח לו כל אלה

חוש פון יעקב אויסגערעכנט מיט דעם סדר, א דיפרענט ארדער, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, צאן נאך שור וחמור, צאן איז גאר איז די נאמבער טרי, פירסט איז שור וחמור, ווי דזשאסט לערנט דעט די מעין טינג וואס וואס צאן, ענד די שור וחמור וואס דזשאסט א אוטקאם הי באוט א ליטעל ביט פון די צאן, הי הי טוק איט הי באוט שור וחמור, וויי ווען איט קאמס טו סענדינג טו עשו, סאמטינג העז טו בי, היז סענדינג צאן די טערד טינג? און און נישט צאן אלס ראשית ועיקר קנינו וויי נאט עז עז די מעין טינג ביי אים עז איט וואס בפרט אז עס אויך נישט פרעמד רבי סעז ווי העוו אנאדער פרוף דעט איטס אפאזיט אוו די סטארי פון פון פון וישלח ווי דער פסוק דערציילט ווי יעקב איז אנטלאפן אין טודייס פרשה ביי די ענד אוו דיס פרשה יעקב רען אוועי פרום פרום לבן וואס עס שטייט וינהג פריער את כל מקנהו הי טוק אל היז שיעפ און ערשט דערנאך ואת כל רכושו מקנה קנינו

וישלח יעקב מלאכים אל עשו ואחיו, he sent צאן די טערד טינג, וואט איז גאוינג, וואט איז היר, וואט איז די הסבר דערפון? אות ב', יעדער ענין אין תורה, אבוויעסלי די האול שיחה איז בעיסד מאר אן פנימיות הענינים, ביקאוז יעקב וואס א שעפערד, די פעקט וואס דעט הי וואס א שעפערד, דער רבי איז גאנע ברינג אוט די פנימיות הענינים, וואטס די איידיע אוו צאן אין עבודת השם, ענד דען דער רבי איז גאנע ברינג אוט וואט איז די הוראה טו אס אין עוורי דעי וואט ווי העוו טו לערן פון דיס פון דיס פרשה יעדער ענין אין תורה איז א הוראה נצחית פאר יעדער איד בכל מקום בכל זמן נאובאדי קען קאם ענד סעי טודעי איז נאט מיין דעי טודעי דאזענט מין מי איטס נאט די פלעיס עווריטינג ווערעווער יו אר אין עני דזשענערעישאן דער איז א הוראה תורה איז אלוועיס א הוראה און אלוועיס ברינגס דאון די גמרא די גמרא סעז איי טינק די גמרא איטס א גמרא נאו האומר די תורה סיפורי מעשיות מוטב שנתהפכה שלייתו על פניו רייט

וואס זענען סימן לבנים, איטס נאט וואט איט מינס סימן לבנים, סימן איז א הינט, און סימן איז אלסא, די רבי סעד איטס סאמטינג ווערי אינטרעסטינג, א נתינת כח, איט גיבס אס כח צו דער עבודה פון די בנים בני אברהם יצחק ויעקב, הועווער איז א בן אברהם יצחק ויעקב, העז טו לערן עווריטינג פרום תורה, מאור, יו העוו טו לערן פרום די סטארי פרום די אבות, און מאטש מאור ווען די תורה גיבס אוועי סאו מאטש רום פאר די איידיע אוו די צאן. דערפון איז פארשטאנדיג אז די פרטים הנ"ל אין יעקב'ס פארנעמען זיך מיט צאן, סאו ווער גאנע לערן דעט דער איז טרי טינגס היער דעט ווי סי אין די עבודה אוו יעקב מיט צאן, און אלל דיס טרי טינגס העז טו בי פאר אס א הוראה, און די רבי איז גאנע ברענג אוט די טרי טינגס אין עבודת השם. א' אז דווקא צאן האט געבראכט דעם ויפרוץ האיש מאד מאד, הי ביקעים ריטש הי ביקעים ויפרוץ פראם שיפ ב' די סעקאנד טינג לאידך כאטש אז צאן איז געווען עיקר רכושו האט ער אבער פארביטן א טייל פון זיין צאן אויף שפחות ועבדים וגמלים וחמורים צאן וואז היז מעין טינג באט סטיל הי ווענט און הי סעלד א ליטעל ביט און הי גאט אדער טינגס אלסא סאו איטס א סעקאנד טינג ווי סי דעט סאמטינג איז דעט יו ניד סאמטינג עלס אלסא צאן איז נאט ענאף און גימל, ווען איט קאמס טו די שליחות צו עשיו, האט ער דערמאנט צאן נאך שור וחמור, סאו ווי האב דיס טרי טינגס טו לערן פרום איט, וואט איז איט אין עבודת השם? זענען דא אין דער עבודה רוחנית פון יעדער איד, און דאוז טרי טינגס אר אין עבודה אין עוורי דעי, עוורי דזשענערעישאן, עוורי פלעיס ווערעווער דיס איז אין די ווארלד. זענען דא אין דער עבודה רוחנית פון יעדער איד.

א מדרש דעט איט טעלס אס די קאנעקשאן די באנד ביטווין אידן און די אייבישטער דער איז א דער איז א שלמה המלך סעז אין שיר השירים everybody knows if a bias especially by Lubavitch אני לדודי ודודי לי אלול מלך בשדה so אני לדודי ודודי לי the מדרש adds on two other things to it אני לדודי מי טו טו מיי אונקל און מיי אונקל טו מי און אונקל איז ענין אוף לאוו דעטס וויי איט סעז אני לדודי סא די מדרש איז עדינג אן ווערי אינטרעסטינג הוא לי לאב ואני לו לבן הי איז מיי פאדער און איים היז סאן און דען די מדרש איז עדינג סאמטינג אנבעליוועבל הוא לי לרועה הי איז מיי שעפערד דער אייבערשטער ואני לו לצאן און איים טו הים לייק שיפ סא די רבי איז אסקינג א ביוטיפול ווערי וועל נאן שאלה אין דיס מדרש איז ידוע די שאלה אין דעם וויבאלד אז אידן זענען ווי א בן צום אויבערשטן וואס קען דא צוגעבן דאס וואס זיי זענען ווי צאן, רבונו של עולם, ווי אר א סאן, קאוד יו קאמפער לאוו פרום א פאדער טו א סאן טו די לאוו פרום א שעפערד טו היז טו היז פלאק טו היז שיעפ? האו קאוד יו קאמפער איט? ואדרבה, וואס פאר אן ערך האט די חביבות פון צאן ביי זייער רועה לגבי די חביבות פון א בן ביי זיין אב? וואט קיינד אוו קאנעקשאן איז איט? וואט קיינד אוו רילעישאנשיפ איז איט?

דעטס וויי די מדרש סעז די צאן איז עפטער הוא לי לאב ואני לו ואני לו לבן קאוז דער איז א ווערי אינטרעסטינג טינג קאנעקשן ביטווין אידן צו די אייבערשטער לייק צאן טו די רועה אלדאו דער איז נאו קאנעקשן דיס איז די דיס איז די סיבה דיס איז די ריזן וויי איט איז די רבי איז עקספלעינינג איט דאס איז דאס וואס מען רופט אן אידן בשם בנים ווייסט אז זיי זענען א מציאות לגבי דעם אב דעם אויבערשטן ווען איי סעי הוא לי לאב

דערס לייק טו ענטיטיס די פאדער ענד די סאן, אלדאו די פאדער ענד די מאדער ווי די אייבישטער שלושה שותפים יש באדם, דעי קריעטעד דיס פערסאן, באט נאו דעם איז באקאמינג סעפרעט. די רבי סעז באט לכאורה ביי נשמה איז דיפרענט ביקאוז א נשמה איז נעווער סעפערעיטעד פרום די אייבישטער, באט ביקאוז יו קאל אים בן ווי סטיל קאל אים בן, בנים אתם להשם אלוקיכם, סאו איטס טו סעפרעט טינגס, ווען איט קאמס טו צאן, צאן איז א קאמפליטלי דיפרענט טינג, דעי האב נאו רילעישאן טו די טו די שעפערד ביקאוס דעי האב נאו רילעישאן סאו די לאו איז אין א מאטש הייער לעוועל אין רוחניות ענינים צאן שאוס אן ביטול און בן שאוס אן א מציאות דעטס וואט די רבי איז סעאינג היר דאס וואס מ'רופט אידן בשם בנים ווייזט אז זיי זענען א מציאות לגבי דעם אב לגבי דעם אויבערשטן און אף על פי אז דער פארבונד פון א נשמה מיטן אויבערשטן איז נישט ווי א בן למטה א בן למטה איז היר אם מי און מיי פאדער קוד בי הו נאוס ווער און נישט ווי א בן למטה וואס נהיה מהות בפני עצמו די לשון אוף די רב דער צמח צדק פון דעם אב נאר די נשמה איז כולא חד מיטן אייבערשטן ואינה נפרדת ממנו יתברך כלל איז דאך אבער בעצם תואר as soon as you call him בן איז א באווייז איט שאוס אס אז דאס איז כאילו ווי א צווייטע מציאות נישט דער אב דערס א מציאות אוף א אב דערס א מציאות אוף א בן און זיין מציאות וחביבות האט אן ערך ותפיסת מקום ביים אב דער די מציאות די סאן איז דער און היז גרוינג אפ און עווערטינג איז א מציאות און דיס איז די לאו דעט די פאדער העז טו די סאן און דאס איז כאילו ווי א צווייטע מציאות נישט דער אב וואס זיין מציאות וחביבות האט אן ערך ותפיסת מקום ביים אב וואס דאס קען מען זאגן נאר לגבי דעם אור אלוקי פון סדר השתלשלות ווער קוד ווי סעי דעט ווי ער רילעיטעד טו די אייבישטער עז בנים למקום אנלי אין סדר השתלשלות וואס איז א שורש און מקור אויף נבראים און דערפאר זיינען זיי דארט תופס מקום when you talking about in a higher level of ishtalshelus then there's no such thing as ben ve'av עז דער רבי איז עקספלעינינג, אבער לגבי דעם אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות, איט סעז אין קהלת, גם בן ואח אין לו, יו קענט רילעיט די אייבערשטער עז א בן און נאט עז א בראדער. עס איז נישט שייך צו זאגן אז ס'איז דא וועלכע ס'איז מציאות אויסער אים, אנלי דער אייבערשטער איז דער. ווען יו טאלק אבאוט עצמות און מהות, או דער רבי ברינגס אין די הערה, אין פוטנאוט נומבער צוועלף, להעיר גם מדרך מצוותיך וואט דער צמח צדק סעז, ענין היחוד והזיווג, ווער דו יו קוד טאלק אבאוט יחוד וזיווג, לשם יחוד יוד קיי וואו קיי און אל די יחודים אין חכמה בינה איז אב ואם, אל די יחודים ברוחניות איז דעטס אין די ספירות, עולמות העליונים, ווער קוד יו סעי איט? לא יתכן למעלה מאצילות, אפ טו אצילות יו קוד סעי איט, הייער פרום אצילות דערס נאו ענין פון זיווג דערס נאו ענין פון בן דערס נאו ענין פון אב, דאס איז א ענין אנלי דער אייבישטער. אבער לגבי דעם אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות איז גם בן ואח אין לו, עס איז נישט שייך צו זאגן אז עס איז דא וועלכע עס איז מציאות אויסער אים, און לגבי אים ווערן אידן וחביבותן פארגליכן צו צאן, ווען איט קאמס דער, ווי ער קאמפעירט דווקא טו שיפ, וואס זייער מציאות ווי אויך זייער חביבות האט נישט קיין ערך לגבי דעם מהות פון רועה, סאו דיס נאטינג העווינג א רילעישאן, נאטינג העווינג רילעישאן שאוס אן א מאטש הייער לעוועל דען א בן. דיס איז וואן אין וואן וועי אבער לאידך גיסא איז דאס גופא א באווייז אויפן גודל העילוי פון אידן דיס איט סעלף שאוס אן די גרעיט אף די די גרעיטנעס אף אידן אז אויך אין דער דרגה פון אלוקות וואס איז נישטא קיין נתינת מקום אויף דער מציאות פון נבראים ווי דאנט סעי דעט ווען עס קאמס טו עולם האצילות ווי אר נאט ווי אר נאט דער נאו אדרבה ווי אר דער אין א הייער לעוול אין דיס פלעיס דער איז נאטינג דער באט בן ואח אין לו אויך דארטן איז דא א חביבות צו אידן, איבן דער דער איז א ספעשל חביבות צו אידן, דער רבי ברענגט'ס אין פוט נאמבער פארטין ווערי געשמאק עד שההמלכה על כללות הבריאה היתה בנשמותיהם של ישראל. אין ווער יו טאלקינג אבאוט די אייבישטער קאנסאלטעד איף הי שוד קריעט די ווארלד אר נאט הו דיד הי קאנסאלט נשמת ישראל סאו ווי סי דעט נשמת ישראל העוו א רילעישאן דער אלסא וואט איז די דיפרענס? דיפרענס איז ווערי סימפל, די רבי איז גאנע ברינג אוט בן איז דער עניין היז חביבות איז ביקאוז היז א מציאות, צאן היז חביבות איז ביקאוז היז נאט א מציאות, היז בטל. דעטס די דיפרענס. קען בי עניטינג, דאזענט העוו טו בי א צאן. דער רבי איז סעינג איט, יא, אין נעקסט פאראגראף יו גאנא סי וויי איטס א ווערי גוד פוינט. נאר די חביבות זייערע איז נישט מצד זייער מציאות, נאר פארקערט מצד זייער עוצם הביטול צום אויבערשטן. אידן, די לאוו ענד די קאנעקשאן צו די אייבישטער קאמס פון ביטול. וואס דווקא דער ביטול איז א כלי צום אור אלוקי שלמעלה מהשתלשלות, דער איז א פסוק אין ישעיה, מרום וקדוש אשכון ואת דכא ושפל רוח, דער אייבערשטער איז מרום וקדוש, ווער איז הי רעסטינג? דווקא בדכא ושפל רוח, ווען סאמטינגס ניט, דיס איז די, נאו ווער, יו עסקט א ווערי גוד קוועשן, וויי צאן, וויי נאט עניטינג עלס, און אויך דער ענין דער עצם הביטול איז מרומז אין דעם וואס אידן זענען גליכן צו צאן, נאו וויל אנדערסטענד וואט די איידיע אוו צאן איז, ווער דו ווי סי איט, ווארום ווי מען זעט במוחש איז אין צאן דא די טבע הביטול, מער ווי ביי אנדערע מיני בהמה, ווי שטייט אין דאווענען איי טינק מאנדעי מאנדעי ענד טורסדעי, יא כצאן לטבח יובל, כצאן לטבח יובל, מעיבי איטס נאט רייט אין מידל אוו די טו בי רעקארדינג איט, באט ווי סי מיין בראדער איז די העד שוחט אוו לבאוויטש אין פאסטוויל פאר טווענטי פייוו טערטי יערס, אנד הי סעז טו סי די דיפרענס ביטווין צאן האו דעי גא טו שחיטה, און א בהמה גאוס טו שחיטה איז א דיפרענס ביטווין דעי און נייט, דעי גא לייק יו נאו כצאן לטבח יובל עז די סידור סעז, עפעס אין דאווענען פראם אנשי כנסת הגדולה.

אין די תפילות ווי אר קאלד צאן די צוויי תוארים פון אידן בן און צאן ווי העוו טו דיסקריפשענס ווי אר בן און ווי אר צאן זענען מרמז אויף צוויי אופנים אין עבודת האדם איט שאוס אס אן טו וועיס אוו עבודה עז טו סערוו די אייבישטער בחינת בן איז די עבודה פון לימוד התורה וואטס א בן בן שאוס אין עבודה לימוד התורה וואס עיקרו איז די הבנה והשגה שבמוח אין וועלכער דער אדם הלומד פילט זיך אלס א מציאות ער נעמט תורה דורך זיין פארשטאנד

דיס איז די איידיע אוו א בן, לערן מיט יור אוון שכל און אנדערסטענד וואט יו לערנינג, ווען איט קאמס טו צאן, ווייזט וואט וואט א עבודה איז צאן, וואט עבודה איז איט פאר אס, וואט דאז איט שאו אס צאן, צאן ווייזט אויף דער עבודה פון בירורים, ווער דו ווי טעיקינג פראם, די רבי סעז קליערלי צאן דער אלטער רבי סעז פון לשון יציאה, צאן איז מלשון צאינה, צאן יוצא, געט אוט.

דיס איז די ריעל ביטול וואט יו דו ווען יו גא אוט טו דו וויט סאמבאדי עלס, איי קאן סיט און לערנען אין די מין טיים און איי גא אוט און פוט אן תפילין וויט סאמבאדי, איי געט סאמבאדי דעט איי דאנט נאו ווער היז גאנע בי טומארא, איי דאנט נאו וואט היז דואינג עפטער די תפילין און וואט הי דיד ביפאר די תפילין, דיס איז וואט דער אויבערשטער וואנטס, דער איז די ביטול, מאטש מאר דען ווען יו לערן תורה, און דווקא די עבודה ברענגט ארויס דעם אמת'ן ביטול פון א אידן צום אויבערשטן, די יציאה פון זיין מציאות, פארוואס? וויי? ווארום דאס איז אן עבודה וואס א איד טוט זיך נישט צוליב זיך, היז נאט דואינג איט פאר הימסעלף, היז נאט דואינג איט צוליב היז שלימות און עליה, היז דואינג איט פאר עלעוועיטינג די ווארלד, טו פיוריפיינג די ווארלד, טו ברינג אור אינטו דיס חושך. ווארום, אדרבה, די רבי סעז קליר, דער עצם פארנעמען זיך מיט ענייני עולם איז א ירידה פאר אים. ווען יו גאו אוט טו די ווארלד איטס איטס א ירידה א דיסענט ער דארף מפסיק זיין פון לימוד התורה אין וועלכן זיינען אריינגעטאן זיינע העכערע און איידעלערע כוחות הנפש יעס היז ברעין היז מיינד היז הארט איז איז אין תורה און זיך מתעסק זיין אין ענייני עשייה עשייה גשמית יו נאו ווארק נאר בלויז כדי צו אויספירן וויי איז הי דואינג איט כדי צו אויספירן דעם אויבערשטנ'ס כוונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים סאו ווי סי נאו אגעין דעט ווי סי אין בן איז די איידיע אוו א מציאות און צאן שאוז אן די גרעיטעסט טינג אוו ביטול פראם אל סיידס צאן איז ביטול און צאן ווי סי די עבודה איז ביטול ווי סי עווריטינג אין צאן דעט איז ביטול אות ה' דערמיט וועט מען פארשטיין דעם קשר ושייכות פון ענין הצאן צו עבודתו של יעקב בבית לבן נאו גאנע קאם נאו גאו ווי סעד בעפאר די רבי איז גאנע עקספלעין די דיפרענס ביטווין יעקב יעקב אין תולדות, יעקב אין ויצא, יעקב אין וישלח, איים גאנע אנדערסטענד די קוועשן דעט ווי עסק, האו קאם דעט ווי סי קאנטראדיקשן, בגינינג, מאסט אוו די פרשה טאלקס אבאוט יעקב'ס ריטשנעס, איז צאן, דען ביי די ענד איט סעיס דעט הי באוט א ליטל ביט פראם די צאן הי באוט א ליטל ביט עבדים און שפחות און גמלים און חמורים, דען איט קאמס ביי די נעקסט פרשה ווען הי סענדס טו, ווען הי סענדס טו געט טו, נאו, ווען הי רענס אוועי פראם, ווען הי ראנס אוועי פראם לבן, הי סענדס וינהג פירסט די צאן און דען קאמס די אדער טינג קאמס טו עשו הי סענדס וואטס גאוינג אן וויי ביי עשו הי סענדס צאן די טערד טינג רבי איז גאן עקספלעין איט ווערי געשמאק ביוטיפול באט ווי דזשאסט עסטאבלישט פראם דיס פריפעסינג די מדרש גאן אנדערסטענד וואט די איידיע איז אות ה' דערמיט וועט מען פארשטיין דעם קשר ושייכות פון ענין הצאן צו עבודתו של יעקב בבית לבן דער חילוק צווישן עבודת יעקב אין דעם זמן וועגן וועלכער עס רעדט זיך אין פרשת תולדות און עבודתו ווי עס ווערט ארויסגעבראכט אין פרשת ויצא העוו טו פרשיות תולדות און ויצא, יו נאו וואט די דיפרענס איז? ווערי סימפל אין וואן ווארד, תולדות איז א בן און ויצא איז צאן, דעטס וויי די צאן דער ווער דו ווי סי איט, רבי איז גאנע עקספלעין, אין פרשת תולדות רעדט זיך וועגן דער צייט וואס עבודת יעקב איז געווען בבחינת בן, וואט איז בן? בן ווי סעד איז תורה, ויעקב איש תם יושב אהלים, וואס זאגט רשי? אהלו של שם ואהלו של עבר, אי וואס סיטינג און לערנינג, און אויך און אויך בסוף הסדרה, אין סוף אויף תולדות, וואו עס ווערט דערציילט אז יעקב האט געמוזט אנטלויפן פון בית אביו ביקאוז עשו וואנטעד טו קיל אים, און רבקה ניו איט ברוח הקודש, זי טאלד יצחק און יצחק טאלד אים טו גאו אוועי, איז ער נישט אוועק פון אהלה של תורה נאר אדרבה נטמן בבית עבר

אקעי, דיס איז פרשת תולדות. פרשת ויצא איז א קאמפליטלי דיפרענט יעקב. אין פרשת ויצא אבער רעדט זיך וועגן דעם ויצא יעקב. ער איז ארויס פון די ד' אמות של תורה. אי וואזנט סיטינג עני מאר אין די ישיבה. און ער איז אנגעקומען קיין חרן. און די גמרא סעז וואט איז חרן? חרון אף של עולם. רשי ברינגס איט דאון אין סוף פרשת נח. און דער רבי סעז נאט ענאף. נאט ענאף דעט איטס חרון חרון. חרון אף של מקום.

ברינגס דאון פון יעקב ווי אזוי א פועל דארף ארבעטן פאר זיין באלעבאס אי וואס אנעסט ענד סטרעיט ענד אי וואס בכל כוחי עבדתי און ווי לערן האו יו העוו טו סערוו ווען יו העוו א דזשאב און יו ווארק פאר סאמבאדי האו יו העוו טו ווארק און דווקא נאו ווער גאנע סי אלסא עז ווי סעד ביפאר דעט אין תורה בן איז תורה צאן איז יציאה סאו ווער דו ווי סי די ביטול אין צאן

עם לבן הרשע גרתי וויי דו יו יוז די ווארד גרתי גרתי איז תרי"ג 613 מצוות איי וואס גארדינג און ער האט דארט אויפגעשטעלט די שבטים שבטי יוד קא אין אן אופן פון מטתו שלמה דווקא דער די עבודה האט ארויסגעבראכט דעם תכלית הביטול פון יעקב'ן סאו ווי סי איט אגען בן איז די ענין פון מציאות בן איז די ענין אויף סיטינג אין ישיבה און לערנינג און מיט יור מיינד און יוזינג יור מיינד ווען איט קאמס דער איז די אפעסיט יש לומר אז דאס איז דער טעם פנימי וואס דער עיקר פונעם רכוש פון יעקב, נאו ווי גאנא קאם טו אנדערסטענד וויי די תורה איז עמפעסייזינג סאו מאטש אין ויצא, די מאסט פרשה איז טאלקינג אבאוט צאן, וויי איז איט? ויש לומר אז דאס איז דער טעם פנימי פנימי וואס דער עיקר פונעם רכוש וואס יעקב האט פארדינט און מיטגענומען פון בית לבן איז געווען צאן דווקא, וויי צאן?

דאס איז דער דיוק הלשון, דער רבי אין די אין די בראקעטס איז גאנא ברינג סאמטינג ווערי אינטערעסטינג לייק א סייד נאוט, אלוועיס ווען דער'ז א דער'ז בראקעטס איטס א סייד א סייד נאוט. ווי דזשאסט לערנד תניא דיס מארנינג אין שול ווי העוו א שיעור סאו אין פרק ה', דער אלטער רבי פינישעס פרק ה' אלסא וויט בראקעטס, א דרך אגב אי ברינגס סאמטינג דער אין פרק ה',

עז דער רבי איז עקספלעינינג פון לשון פורץ גדר דעטס וואי ווי יוז די לשון פורץ פורץ קען זיין ברעיקינג ברעיקינג די פענס ווייל דורך ביטול צאן How could you break the fence? איז מען פורץ די גדרים פון סדר השתלשלות, און מען קומט צו צום אור אלוקי וואס האט נישט קיין הגבלות, מאוד מאוד ב' פעמים מאוד. ווער דאס ווער דאס צאן ריטש? הייער דען השתלשלות. ווער דו יו געט איט? דעטס טרו ביטול. ביז די חסידות טייטשט אפ די פסוקים ביוטיפול אז די אלטע רבי די אלטע רבי אין תורה אור לערנט דיס איידיע דעט יעקב איז סעינג טודעי אין חת"ת דעט איז דעט איז קאמפלעינינג טו היז טו היז ווייפס טו רחל און לאה און טעלס דעם דעט יור פאדער איז א לייער און אי טשעינדזשד מיי מיי מיי סאלערי טען טיימס די רשי סעיז טודעי איטס א האנדערט טיימס איטס נאט טען טיימס ביקאוז איטס עשרת מונים סאו איטס טען טיימס טען סאו חסידות די אלטע רבי איז עקספלעינינג איט אין די מעליותא האו דו יו סעי די מעליותא

מוזן זיין די פעולות פון אלע כוחות הנפש. הי העז טו דו וויט הי גאוז אוט טאקע ענד היז בטל, באט הי העז טו דו די עבודה וויט היז אל מציאות. ואדרבה, מיט ביטול ושפלות, דער רבי סעז ווערי קליערלי, מיט ביטול ושפלות אליין קען מען נישט לוחם זיין קעגן דעם העלם והסתר עולם. יו קענט פייט, יו קענט פייט די ווארלד מיט ביטול, נאר עס מוז זיין די הוראה אין אנהויב פון אלע פיר חלקי הטור, די שלחן ערוך דער רבי ברענגט דאון ווערי אינטרעסטינג, דער אלטער רבי די טור איז דיפרענט באט די אלטע רבי העז א קאסטעם דעט אין שולחן ערוך איט דאזענט ברענג עני טיים א נעים אוו א תנא אוו אמורא דעט הי ברענגס איט פרום די גמרא פרום עני אדער פלעיס ענד היער סטארטינג די אל שולחן ערוך די אל פאר חלקי שולחן ערוך האו דאז די אלטע רבי סטארט וויט א נעים יהודה בן תימא אומר וויי

אויב יו גאנא סטענד היז גאנא פוש יו דאון, יו האב טו פייט, יו האב טו געט אפ און דו איט וויט אלל מייט, דיס איז די איידיע אוו עז כנמר. נאר דערביי דארף מען זיך באווארענען, וואט הי נידס, ווי נידס, הי גיווס א ווערי גוד קאנדישאן, וואט ווי ניד, אז דאס זאל געטון ווערן אלס תוצאה פון זיין ביטול צום רצון העליון, וויי אר יו דואינג איט? איים דואינג איט ביקאוז איי וואנט טו דו וואט דער אייבישטער וואנטס, אדערווייז איי וואלדנט בי עיבל טו ווין. אויב די גבורה איז מצד זיין אייגענער ישות, איז ביג טראבל. איף יו דו די ישות די די די די גבורה די עזות איז מצד יור סעלף נאט גוד וויי סאו די רבי סעיז ביקאוז די רבי סעיז טו טינגס נוסף אויף דעם אין אדישן וואס מען ווען מען איז לוחם מיטן תוקף פון דעם אייגענער מציאות קען מען נישט וויסן ווער וועט מנצח זיין במלחמה יו גאו פייט מיט יור אוון כח יו דאנט נאו הו איז גאנא ווין עס איז מעגליך אז דער צד שכנגד האט אין זיך מערער פון דעם סוג עזות און שטארקייט און הו נאוז איף יו גאנע ווין הו איז גאנע ווין באט דער רבי סעז אין אדישן טו דעט איז דאס היפך הקדושה טו העוו עזות מצד עצמו איז היפך הקדושה ובמילא במילא קען אזא הנהגה נישט זיין קיין ריכטיקער סיוע אין זיין מלחמה מיט מלעיגים און מנגדים איט קען דער איף יו גאו וויט יור אוון סטרענגט ביקאז איי עם איי איטס נאט גאנע ווארק דוקא ווען ער פירט זיך אזוי דערפאר וואס אזוי האט אים תורה געהייסן, תורה סעז עז כנמר וגיבור כארי, דאן איז די עזות וגבורה וואס איז מנצח דעם מנגד. יש לומר, אז דאס סאו ווי האב באוט, יו האב טו בי א, יו האב טו בי א בן, יו האב טו בי צאן, אין צאן יו האב טו בי א בן אלסא. יש לומר אז דאס איז דער טעם פנימי וואס דער טור, נאו דער רבי ברענגס וואט איי סעד ביפאר, און אזוי אויך דער אלטער רבי בשולחנו, וואס איז נעווער, דער אלטער רבי נעווער דאז דעט, איט סעז אין די הערה, בטור דרכו להביא, מאמר רז"ל בשם אומרו, פוטנאוט טערטי אייט, יא, דער טור ברענגס דאון הו סעז איט, מאמר רז"ל הי סעז הו איט איז, אבל אין זה דרכו של אדמו"ר הזקן בשלחנו, אנלי וואן פלעיס, ברענגט אויך דעם נאמען פונעם בעל המאמר, עז כנמר, וואט דאז הי ברענג? יהודא בן תימא, וואטס נאט, פירסט אוו אלל, נאו נעים בכלל, סעקאנד אוו אלל, ברענג יהודא, וואטס די איידיע יהודא בן תימא? וואט דו יו ניד די בן תימא די רבי איז גאנא עקספלעין ביוטיפול וויי היז ברענגינג איט אין וואן טיים אין ביגינינג אוו שולחן ערוך ביגינינג אוו טיטש אס האו טו ליוו אקארדינג טו תורה און הלכה דאס קומט צו מרמז זיין אפשר עס קען לערנען טערטי אייט מיט א שטערן מסביר זיין שפעטער

דעטס די איידיע אוו הודאה מודים סאו וואטס די איידיע היער ווען קוד יו דו עז כנמר וגיבור כארי דווקא ווען יו דו איט אין א וועי אוו יהודה יו אר ביטול יו דו איט ביקאוז דער אייבישטער טעלס יו נאט ביקאוז אוו יור אוון אז דער ביטול זאל זיין בלויז ווי א הקדמה און ס'איז נישט יהודה מלשון הודאה די עבודה פון הודאה און ביטול און ס'איז נישט מספיק סאו יהודה איטסעלף איז ענאף דער רבי זאגט ניין ס'איז נישט מספיק אז דער ביטול זאל זיין בלויז ווי א הקדמה בתחילת העבודה נאר דער יהודא דארף זיין בן תימא, אלוועיס יו העוו טו סעי תימא קומט מלשון סעיאינג, סאו יהודא בן תימא אומר ביטול סעז איט ענד יו העוו טו אלוועיס סעיאינג איט, דער ביטול דארף זיין נאכאנאנד ארויסזאגן, יו העוו טו סעי איט אלוועיס, אין דער הנהגה פון עז כנמר, ווארום וויבאלד אז מען שטייט אין דער תנועה פון עזות וגבורה קען מען אריינפאלן אין פשוט'ער עזות פון יש חס ושלום, סאו יו העוו טו סעי איט אלל די טיים דעט איט קאמס פראם א וועי פון ביטול איים נאט דואינג איט ביקאוס אוו מיי ישות, איים דואינג איט ביקאוס דער אייבישטער טאלד מי טו דו איט, דעטס וויי יהודא איז ענין אוו הודאה, דעטס וויי ווי ניד בן תימא אלל די טיים.

ויצא און וישלח, וואטס די דיפרענס, וואט איז גאוינג אן היער? אף על פי אז כללות עבודתו ורכושו איז געווען צאן, ביטול, כנל, אין ויצא וואז די ענין אוו ביטול, האט ער זיך אבער דערמיט נישט באנוגנט, הי וואזנט סעטיספייד, הי דידנט, איט וואז נאט אנלי דיס, אר עז יו מענטשענט, דער וואז די ענין אוו בן אלסא, ווי סי, נאר ער האט אויך אריינגענומען אין זיין רכוש, שפחות, ועבדים, וגמלים, וחמורים, וואס דאס איז אלסא דער אלטער רבי איז עקספלעינינג אין אין תורה אור וואט איז די עבודה אוו שפחים עבדים גמלים וכו' אין רוחניות וואט דאז איט מין ווי נאט גאנע גאו אינטו איט באט דער רבי דזשאסט מענטשנס איט ווייל כדי צו דורכפירן כדבעי די עבודת הבירורים יו וואנא דו עבודת הבירורים עז איטס סופאוזט טו בי בפרט דערנאך די בירורים פון עשו ווען הי'ז גאוינג טו מיט עשו זיינען נויטיג אלע פארשידענע פרטים ואופני עבודה וועלכע זענען מרומז אין די ענינים הנל עז איט סעז אין פארטי טו דער אלטער רבי סעז אין תורה אור נאר אין דעם זענען געווען צוויי באווארענישן

בי"ת, אויך נאכדעם האט ער נישט פארקויפט דעם גאנצן צאן, הי דידנט סעל אלל היז צאן, און פארביטן מיט אנדערע קנינים, הי קאוד האוו סאלד אלל היז צאן, וואוד בי מאטש איזיער טו גאו וויט דזשאסט וויט יומען ביאינגס, וויט שפחים עבדות און גמלים, בעטער דען טו גאו וויט צאן, און פארביטן מיט אנדערע קנינים, נאר אדרבה, דער צאן איז אויך דעמאלט געבליבן עיקר רכושו, אין אוער עבודה נאט טו פארגעט די ענין אוו ביטול איז אלוועיס דער עיקר רכוש ווארום אויך ווען מען איז אריינגעטון אין דער מלחמה מיטן העלם והסתר העולם וואס פאדערט תוקף וגבורה מוז בלייבן דער רגש הביטול ענין עיקרי איווען דער מאסט בי די ענין אוו אוו אוו עזות על פי זה איז אויך פארשטאנדיק נאו קען קאם ענסער די קוועסטשן האו קאם ווען איט קאמס טו עשו איז נאט צאן דען דער איז דווקא שור וחמור און קאמס צאן נאמבער 3 על פי זה איז אויך פארשטאנדיק וואס אין דער שליחות עשו ווערט ווערט דער ווערט דער פרט פון צאן נישט געשטעלט אלס ערשטער פון די אויסגערעכנטע פרטי הרכוש, כאטש אז דאס איז געווען עיקר רכושו, וואז עיקר רכוש סאו, באט הי סענדס טו טו עשיו די מעסעדזש יו שוט טעל הים ויהי לי צאן ושור וחמור. סאו די רבי איז עקספלעינינג מיט זאגן ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, האט יעקב געוואלט דערמאנען די זכיות, וואנטעד טו טעל היז מעריטס דעט הי העז, און כוחות נעלים וואס וועלן אים ביישטיין. און דערמיט אפשרעקן עשיו'ן פון צו טון וואס עשיו האט געוואלט טון, הי וואנטעד טו, עשיו וואנטעד טו קיל הים, סאו הי וואנטעד טו שאו הים היז פאוער, וואט איז היז פאוער? זכויות למעלה, וואט איז איט? און עז די רבי ברענגס דאון, ר' בראשית רבה, די מדרש ברענגס דאון, וואט די, וואט דיד הי שאו הים, שור, וויי דאזענט סעי וויי די שוורים וחמורים, צאן איז פלוראל,

דעטס וויי הי סענט איט פירסט און דעריבער האט ער נישט מקדים געווען דעם פרט פון צאן וואס ווייזט אויף טבע הביטול אנאדער טינג איף יו שאו הים צאן או יעקב איז צאן אל בי עבל טו קיל אים אל בי עבל טו ווין אים נא נא נא איים שור וחמור איים נאט צאן היר אקארדינג טו יו איים שור וחמור און דעריבער האט ער נישט מקדים געווען דעם פרט פון צאן וואס ווייזט אויף טבע הביטול ושפלות והכנעה ווייל כדי צו אפשרעקן עשיו'ן דארף ער עשיו בעיקר און צום אלעם ערשטן דערהערן דעם תוקף פון יעקב, עשיו העז טו נאו דעט יעקב איז סטראנג, ער דארף טאקע וויסן אז ביי יעקב איז דא צאן, הי נאוס דעט דער איז צאן, נאמבער טרי איז צאן, דאס הייסט אין א ביטול, במילא איז זיין תוקף נישט קיין אייגענער, איווען מאטש דיפער, הי העז ביטול, און הי העז תוקף, וואט איז היז תוקף? די תוקף איז פון די אייבישטער, נאר ס'איז א תוקף דקדושה, אבער מיט וואס שרעקט מען אים אפ? דווקא מיט תוקף דעטס וויי הי סענט אים דאס איז אבער נאך נאר בנוגע צו דעם וואס דער צד שכנגד אבער דיס איז אנלי וואט יו האב טו שאו עשיו וואט איז פאר יעקב הימסעלף פאר זיך אליין דארף מען וויסן און געדענקען דעם אמת אז דער תוקף איז א תוצאה פון ביטול ואדרבה דער עיקר רכוש פון א אידן איז צאן דווקא איידיע אויף

אין קאמס פון לשון איינס די איינפאכע איינפאכע הוראה פון כל הנל בדורינו זה דער רבי זעט דער רבי עדעד אין בדורינו זה איז עס מוז זיין דער סדר עבודה פון ויצא ארויס גיין און ליכטיג מאכן די וועלט יו האב טו גאו אוט און און אילומינעיט מייק די ווארלד ליכטיג מען דארף און מען מוז פריער האבן די הכנה פון לימוד התורה באהלי שם ועבר טיים דעט יו גאו טו ישיבה דעט ישיבה איז אנלי לערנינג די רבי וואס ווערי אפסעט ווען יו גאו מבצעים טיים אויף ישיבה מבצעים איז אין פריידעי אפטערנון טיימס ווען דער איז נאו ישיבה יו האב טו בילד יור סעלף מיט תורה טיל די חתונה טיל יו גאו דען כולל אר וואטעווער יו האב טו לערן תורה ארויס גיין און ליכטיג מאכן די וועלט מען דארף מען מוז פריער האבן די הכנה פון לימוד התורה באהלי שם ועבר מען דארף אבער צוקומען צו ויפרוץ האיש מאוד מאוד מלאו הארץ וכבשוה דיס ווען יו האב טו געט אוט מוז מען ארויס גיין אין חוץ און פארנעמען זיך מיט באלייכטן די וועלט ואדרבה בעיתים הללו דער רבי יוזעס די אלטע רבי'ס לשון אין אין אין אגרת הקודש בעקבות משיחא ווי אר אין עקבתא דמשיחא איז דער עיקר עבודה דער אלטע רבי סעס דווקא אין עשיה מה שאין כן בזמן הש"ס ווען עס איז געווען ווען עס איז געווען יעמאלט געווען דער עיקר געווען אין תלמוד תורה על דרך דעם פסק דין אין שלחן ערוך, דער אלטער רבי ברענגס אין שלחן ערוך, אז היינטיגע צייטן אין אור טיימס איז נישטא די מציאות פון תורתו אומנותו די דרגא פון רשב"י וחבריו, דער איז נאבאדי, נאט איוון יחידים, אפילו ביי מיעוט פון אידן דעט דעי סיט און לערן דעט דעי שוד בי, דער עבודה איז דווקא אן לערנינג, און רשב"י וואס איוון פטור פון דאווענינג און אל די אדער טינגס,

דער רבי ברינגס אוט ביוטיפול וואט איט מינס טו בי מקרב אידן, ליסן טו דיס, איטס נאט באשטייט בעיקר, איטס נאט די מעין טינג דעט יור גאוינג אוט טו דו מבצעים און טו ברינג בעק אידן, איז נישט אזוי אינעם אויפטו צו מאכן פון אן עם הארץ א למדן, מיין דזשאב דעט איים גאוינג אוטסייד איז נאט טו גאו טעיק סאמבאדי דעט איז א עם הארץ מעיקינג אים א למדן, איטס נאט טו גאו מעיק אים פרום א קלענערן א סמאל למדן מעיק אים א ביג למדן,

נאך א נקודה אין דעם אנאדער פוינט דער רבי ברינגס אוט כדי אז די עבודה זאל זיין בהצלחה רבה מוז עס געטון ווערן מתוך ביטול עז ווי לערנד די האול שיחה די איידיע איז ביטול צאן די עיקר יעקב'ס עבודה וואז צאן איווען לעיטער אן מ'דארף עס טון כדי צו אויספירן די שליחות פון אויבערשטן צו באלייכטן חשך וואט איז די איידיע אוו צאן די רבי איז עדינג אן היר נאו דער רבי איז עדינג אן because if you gonna go with your nature with whatever you do סא איי לייק מבצע תפילין, איי דאונט לייק מזוזה, איי לייק מבצע תורה, איי לייק דיס, איף יו גאנע טשוז דעטס נאט די עבודה אוו די אייבישטער, די עבודה איז וואטעווער יו פיינד, דער אייבישטער שאוד איט טו יו אין יור פעיס, דיס איז וואט יו האוו טו דו, ביטול, דעטס די איידיע אוו די, אוו צאן, בשעת מען טוט די עבודה מתוך ביטול, איז זי נישט אויסגעמאסטן לויט די מדידות והגבלות פון טבע און געשמאק, איטס, איים נאט דואינג איט ביקאוז דיס איז מיי נעיטשער, דיס איז מיי, מיי, מיי, מיי, איי לאוו איט, איטס מיי געשמאק. ס'איז ביי אים נישטא קיין גרויסע נפקא מינה וואוהין דער אויבערשטער שיקט אים, נאו דיפרענס, אין יעדער ארט און מצב וואו די השגחה עליונה פירט, און ביי יעדן סוג אידן מיט וועלכע ער קומט אין פארבינדונג, עני, עני דזשו דעט הי פיינדס, לייגט ער זיך אריין מיט אלע כוחות און בכל התוקף, עז יעקב סעד, עבדתי את אביכם בכל כוחי, מיט צו אויפשטעלן, לייק איט סעז אין פרקי אבות, תלמידים, הרבה, וואס תלמידים הרבה, למעלה ממדידה והגבלה. אין אן אופן עז ווי סעד אין די פרשה, ענד די רבי, די רבי עמפעסייזד, ויפרוץ האיש, ענד יו קאם טו מאוד מאוד. בשעת מען גייט מיט דער הנחה, אז מ'דארף אויספירן דעם אייבערשטנ'ס שליחות, איים נאט דואינג איט פאר מייסעלף, אדרבה, איים גאוינג אוט פרום ישיבה, איים גאוינג אוט פרום לערנינג, איים גאוינג טו דו איט, איז מען מצליח מיט אלע סוגי תלמידים, די רבי אנדערליינד אלע סוגי תלמידים, אלל אוו דעם, און עס איז.

וואס איז מטתו שלמה, ס'איז נישטא קיין דופי חס ושלום אין בניו ותלמידיו, מטתו שלמה וואס ביי יעקב אבינו איז בניו, יא דער רבי סעד איט גאוז אלסא אן אן די תלמידים. סאו, און דאס גרייט צו יעדן איד און אלע אידן צו דער גאולה אמיתית והשלמה, וואס ביי דער גאולה וועט זיין קיין איין איד ביי דער גאולה וועט קיין איין איד נישט בלייבן אין גלות, ווי דער יעוד ווי דער יעוד ווי איט סעז איט סעז אין ישעיה ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל דער רבי ברינגס דאון אין פוטנאוט נאמבער 51 לוק עט דיס אנבעליוועבל ישעיה כף זיין יוד בייס וברש"י נצבים למד גימל אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו ס'איז נישט קיין איטס נאט א א מליצה ווי זאגט מען מליצה איטס נאט א איטס נאט ריימס מליצה איז א